אוקיי, וויר גאנע לערן א שיחה טודעי אין די קאנטיניונג פראדזשעקט לקוטי שיחות, חלק טו, פרשת חיי שרה, שיחה ג. אה, איים לאסט, איי סעי די סעים טינג אין אידיש ענד עברית, איי העוו ארעדי אידיש און עברית, איי געיוו אוט ארעדי די שיחה, ענד איטס דזשאסט, אה, יום שני בבוקר יש לי חבר בזום, אחד שעובד ב, אחד שעובד בחדר ניתוח,

רשי מעתיק פון דעם פסוק די ווערטער, רשי ברענגס דאן, ענד די רבי עמפעסייזד איט סאו מעני טיימס, וואטעווער רשי ברענגס דאן פרום די חומש איז ווערי נוגע, איטס אימפארטענט, מעטיקולעס, איטס עווערי עווערי ווארד עווערטינג איז מעטיקולעס, יעס, ענד סאו רשי ברענגס דאן דיס ווארדס, האהלה שרה אמו, טרי ווארדס, און איז מפרש, ויביאה האהלה, והרי שרה אמו.

חכמים משכיל לדוד דקדוקי רש י ועוד, אלל דאס פיפל אר טרייאינג טו אנדערסטענד וואט רש י איז, מפרשים טייטשן אז רש י איז מדייק זיין פירוש פונעם ווארט האהלה וואס שטייט פאר שרה אמו, דעטס וויי רש י ברענגס איט דאן פרום חומש און איט סעז האהלה וויט א ה', אויב דער פשט וואלט געווען ווי ס'זעט אויס אין פשטות אז שרה אמו איז דער אפטייטש פון האהלה אין אוהל פון שרה אמו, וואלט געדארפט שטיין אהלה שרה אמו, די רבי זאגט על פי דקדוק, איט דאזענט מעיק עני סענס היער.

גימל, א טירד קוועשן, אננעמענדיג אז רשי האט א הכרח אז דערביי איז געווען א נס, איז אבער נישט מוכרח אין פשוטו של מקרא, וואס פאר א נס איז געווען, ועל אחת כמה וכמה אז עס איז נישט מוכרח אז עס זענען געווען מער ווי איין נס, און נאכמער אז עס זענען געווען די אלע דריי פרטים. איטס אנבעליוועבל קוועשן נאמבער טרי. לעטס סעי דעט רשי איז א איז פארסט טו סעי דעט דער וואס סאמטינג הער. סאמטינג שרה טעלס מי סאמטינג הו טעלס יו דעט איטס דיס נס הו טעלס יו דעט איטס טרי ניסים ווער אר יו טעיקינג איט פראם סאו די רבי סעז איי קוד נאט עקסעפט וואט זיי סעי דעט אין פשוטו של מקרא איים גאנע סעי ביקאוז האהלה די קוועשן איז א גוד קוועשן וואט זיי סעי האהלה די רבי איז גאנע עקספלעינען דעט איטס ביוטיפול דעט איטס האהלה און איטס שרה און איטס אמו איטס טיטשינג אס טרי סעפרעט טינגס אנבעליוועבל ווי מען זעט אין תרגום יונתן בן עוזיאל דער רבי ברענגס דאן אין פוטנאט נומבער 10 אלסא ער ברענגס דאן די זוהר brings brings down one thing

דיפרענט תרגום תרגום יונתן איי העוו וואן וואן נס נאט טרי אז ער ברענגט נאר דעם נס פון נאר דעם פרט פון נר דולק אקעי אות ב מ'וואלט געקענט זאגן אז די דריי פרטים וואס רשי ברענגט בפירוש זענען טאקע נישט מוכרח לפשוטו של מקרא נאר ער ברענגט דעם דרש פון מדרש רבה אין שייכות צום פשט הכתוב און דערפאר צייכנט רשי אן דעם מקור ביים סיום פון זיין פירוש בראשית רבה לכאורה בקיצור די רבי

די רבי וואנטס טו ענסער דעט רשי איז א פורסט טו ברינג דיס טרי פירושים ביקאוס הי טעיקס איט פרום מדרש עז רשי אינדיקעיטס ביי די ענד בראשית רבה דיס איז איי קענט סעי איט ביוטיפול טו קוועשאנס דעט די רבי סעד ווי קענט סעי א' איף רשי טעיקס איט עווריטינג פרום מדרש פארוואס איז רשי משמיט דעם פערטן פרט וואס ווערט געבראכט אין מדרש דלתות פתוחות לרווחה וואס אויך דערמיט איז רבקה געווען דוגמת שרה אמו

אין מדרש איט סעז ענן קשור על פתח אוהל דען איט סעז ברכה בעיסה דען איט סעז ונר דלוק וכולו רשי סעז די אפעסיט נר דלוק ברכה בעיסה און דען ענן קשור דאזענט מייק עני סענס ובאמת איז מיר לכתחילה שווער צו זאגן אז רשי מיינט דערמיט בלויז אראפברענגען א דרשת חזל איטס איוון טו בעגין וויט איטס נאט איזי טו סעי דעט רשי איז ברינגינג א דרשת חזל סאו ווי גערעדט פיל מאל אין הסברת הטעם פארוואס רשי דערמאנט נישט בדרך כלל דעם מקור פון די פירושים וואס האבן א יסוד אין מדרשי חזל מאסט אוו די טיים רשי דאזענט ברענג די סאורס ווער הי איז טעקינג איט פראם וויי וויי ווייל אויך די פירושים זענען געבויעט און גענומען פון פשוטו של מקרא איז זייער מקור דער פשט הכתוב רשי דאזענט ברענג איט ביקאוז הי וואנטס טו עד ליטערלי פשט אני לא באתי אלא לפשוטו און אין פאל ווען אזא פירוש פון מדרשי חזל איז נישט אינגאנצן לפי פשוטו של מקרא און רשי ברענגט אים נאר דערפאר וואס דער פשוטער פשט איז נישט גלאטיג וכדומה דעמאלט באווארנט עס טאקע רשי און איז מקדים רבותינו דרשו וכיוצא בזה

איטס אמעיזינג, און דעטס וואי רשי איז טורנינג אראונד די סדר קאמפליטלי, אנבעליוועבל. און אויב ס'איז נישט מוכח אין פשוטו של מקרא, און ער ברענגט דאס נאר אלס מדרש חזל וואס איז נוגע אין פשוטו של מקרא, האט רשי געדארפט מקדים זיין און אונטערשטרייכן רבותינו דרשו שכל זמן ששרה קיימת וכו'. איף יו וואנט טו רעליי אן די מדרש רבי סעיז אנאדער קוועשן, סאו די רבי סעיז איט אלוועיס, רשי סעיז איט אלוועיס ביי די בעגינינג,

די שוועריקייט וואס רשי באווארנט איז אין די אלע דריי ווערטער האהלה שרה אמו דער רבי סעז דידנט באדער הים די ווארט האהלה און שרה רשי באדער די חומש איטסעלף אין פסוק איז טרי עקסטרע ווארדס האהלה שרה און אמו איז עקסטרע ווער דו ווי סי איט איטס קאמינג איטס קאמינג אפ וואס ער איז מעתיק ווייל אויב אויבן אויף זענען זיי איבעריג איטס עקסטרא, ווער דו ווי סי איט סי דערס טו דאטס היז גאוינג טו עקספלעין איט, די תורה איז דא אויסן צו דערציילן אז ווען רבקה איז אנגעקומען מיט אליעזר און אליעזר האט באלד נאך זייענדיג אינדרויסן דערציילט יצחק'ן וועגן אלס וואס מיט אים האט פאסירט האט יצחק דערנאך אריינגעבראכט רבקה'ן און זי גענומען פאר א פרוי, וואט איז די תורה וואנטס טו טעל אס היר? דעט אליעזר קעם, יצחק וואס גאוינג אוט טו דאווען מנחה ויצא יצחק לשוח בשדה ענד הי סאו שי סאו פרום פאר ענד שי פעל דאון פרום די קעמל ענד דען הי קעם ענד הי טאלד דעם אוטסייד, אלל די סטאריס דעט העפענד מיט דעם דעט הי ווענט קפיצת הדרך און נישט איווען פיניש דאווענינג און שי קעם אוט און שי און שי טאלד הים איים גיווינג יו די וואטער און הי העז א סימן מן השמיים און עווריטינג איז פיין סא די רבי סעז איף דיס איז די סטארי האט דאך דער פסוק בלויז געדארפט זאגן ויביאה יצחק ויקח את רבקה ותהי לו לאישה

דערמיט זאגט תורה דעם טעם און סיבה וואס האט באוואויגן יצחק'ן צו נעמען רבקה'ן, ביז דאס איז ביי אים נישט געווען קיין דבר מוחלט. טיל, הי בראט הער אינסייד, ענד הי סא די טרי טינגס ויביאה האהלה שרה אמו, דען הי דיסיידעד דעט היז טעיקינג הער פאר א ווייף. דיס איז האהלה שרה אמו איז אינדיקעיטינג טיל נאו הי וואס סטיל דאוטינג איף דיס איז היז

איז אלס געשען גענוי לויט די סימנים וואס ער האט זיך געשטעלט, גילה לוי, רשי סעז, גילה לוי, ניסים שנעשו לוי, קפצה לוי הארץ, וויי קפיצת הדרך, קפיצת הדרך ביקאוז הי העז טו ברינג די כלה, קפיצת הדרך איז אינסטעד אוו סעווענטין דעיס הי ווענט די סעים דעי, היום באסי און היום יצאסי היום באסי, ושנזדמנה לוי רבקה בתפילתו עז סון עז הי דאווענט רייט אוועי שי קעים און הי מעיד הימסעלף א. סימן, איף איטס גאנע קאם א גירל, און איים גאנע עסק הער טו גיוו מי וואטער, שי סעד אייל גיוו יו, און אייל גיוו די קעמעלס אלסא, שי איז פאר מי. וואס דאס אלס האט אליעזר אנגענומען אלס א באווייז, אז אויסה הוכחת לעבדך ליצחק, איז אז רבקה איז מיט אירע מעלות פאסיג צו זיין יצחק'ס פרוי. פון דעסטוועגן איז יצחק נאך נישט געווען אינגאנצן זיכער אז זי איז טאקע בדומה צו זיין משפחה. יצחק וואס נאט שור יעט. טאקע איט העפענד, עווריטינג העפענד, און די רבי איז ברינגינג דאן די פוטנאוט טווענטי וואן ווערי געשמאק, די רבי סעז, סעז, עפטער, עפטער וואט העפענד טו אליעזר וויט קפיצת הדרך, און וויט די וואטער קעים אפ טו הער, און שי טאלד הים וואטעווער הי מעיד אין סימן, איט סעז משתאה, וואט מין משתאה, סאו רשי סעז אינו יודע אם ממשפחת אברהם אם לאו. איטס עווריטינג ביוטיפול עווריטינג איז פיין באט שי איז דואינג עווריטינג סעווענטין דעיס הי ווענט איט אין וואן דעי שי קעים אפ די וואדער קעים אפ טו הער און שי וואנטעד טו גיוו יו די וואדער באט הו סעז דעט שי איז פרום משפחת אברהם מעיד א שבועה דווקא פרום די משפחה חס ושלום נאט טו ברינג פרום עניבאדי עלס סאו די סעים טינג איז יצחק עפטער הי הערד פרום אים אל דיס סעז איים נאט שור יעט איי עם נאט שור איי העוו טו סי סאם אדער טינגס וואס צוליב דעם האט אברהם געשיקט אליעזר אל ארצי ואל מולדתי דווקא טו מעיק פרום היז פעמילי ביז עס איז געווען ויביאה האוהלה שרה אמו דען הי דעסיידעד דעט איטס היז ווייף וויבאלד אז ביים ויביא ויביאה יצחק האוהלה איז געקומען יצחק'ס החלטה סאו ווי העוו טו קאם אפ מיט סאמטינג אין פשוטו של מקרא וואט דיד יצחק סי אין שרה דעט איז נאט אנאף וואט אליעזר טאלד הים איז געקומען יצחק'ס החלטה מוז מען זאגן אז ער האט געזען גרעסערע ניסים און וואונדער פון די פריערדיגע

דאזנט ברינג א פארט נס, און דעטס וויי די רשי ברינגס דאן די ווארט אימוי, דעט אקארדינג טו די מפרשים יו דאנט ניד די אימוי, יו ניד זשאסט האוהלה קאמע און שרה, נאו איטס עווערטינג אנדערסטוד, ער האט געזען א נס אין פארבינדונג מיט האוהלה, הי סא א נס צוזאמענהאנג מיט שרה, און הי סא א נס אין שייכות מיט אימוי, ווער דיד יו סי ניסים וויט דאוז טרי ווארדס די ניסים,

דאס הייסט וואס טיילט אויס דעם אוהל פון אלע אנדערע אוהלים, דיס אוהל איז דיפרענט דען אלל אדער טענטס, אז עס ווערט אנגערופן האוהלה מיט א ה' הידיעה, דעם באקאנטן דעם באקאנטן בארימטן אוהל, און דאס פירט צום און דאס פירט צום פארשטיין אז דאס מיינט ענן קשור על האוהל. איט סעז האוהלה, דער וואס א נס הי סא דעט די קלאודס קעים דאן אן די אוהל.

אן דיס טענט פארשטייט מען אז אויך דא סעים טינג איז היר אז דער קשור האהלה מיט א היי הידיעה אנצודייטן טו טעל אס אויפן זעלבן נס פון ענן קשור על האוהל וואס וואס האט דערמיט אויסגעצייכנט דעם אוהל פון אנדערע און דיס איז סאמטינג דעט קאנווינסט יצחק דעט דיס איז היז ווייף נאו ווי קאם טו די סעקענד ווארט ווער דער פראבלעם מיט האהלה ווי עקספלעינד דעט נאו ווי גאנע קאם טו שרה שרה א נס אין א זאך וואס האט א באזונדער שייכות צו שרה שרה די נעים, וואט איז סאמטינג דעט העז טו דו וויט שרה, וועלכן מען פארשטייט דערפון וואס מען האט שוין פריער געלערנט אין פרשת וירא, אלזא איי האוו פרוף פון פרשת וירא, בשעת די מלאכים זענען געקומען ווי אורחים צו אברהם האט ער זיך אליין פארנומען מיט צוגרייטן און דערלאנגען די מאכלים פאר זיי, אברהם אבינו וואס טוילינג און ראנינג און טרייאינג טו גיוו די בעסט. טינג פאר די געסט דעט דעי קעים די טרי טרי מלאכים דערציילט אבער די תורה וועגן איין אויסנאם ווערי אינטרעסטינג דער איז וואן עקסעפשן ביי דיס סערווינג די פיפל וויט די גרעדעסט מסירת נפש הי וואס די טירד דעי פראם היז ברית פעין ענד הי דידנט גיוו אפ הי וואס ראנינג ענד גיווינג דעם עווריטינג דאס הייסט וואט איז איט וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי

דאס הייסט נישט קוקנדיג אויף אברהם אבינו'ס גרויסע השתדלות מקיים זיין די מצות הכנסת אורחים, הי וואס ווארקינג לייק אנבעליוועבל, ביז אז ער אליין כאטש ער האט געליטן גרויס צער אין יענעם טאג, שלישי למילה, איז געלאפן און געבראכט פאר זיי א בן בקר, האט ער אבער דאס קנעטן, נידינג, און צוגרייטן די עיסה אינגאנצן איבערגעלאזט פאר שרה, ווייל דאס געהערט דווקא צו איר. סאו וואט איז די בן חמש מקרא לערנינג פרום דיס? במילא וויבאלד אין אונזער פסוק איז אנגעדייטעט אז ס'איז געשען א נס מיוחד, דיס טרי ווארדס אר עקסטרא, עוורי ווארד איז טעלינג אס אויף א נס דעט געיוו יצחק די דעסיזשען דעט שי איז היז ווייף, איז עפעס וואס האט צוטון מיט שרה במיוחד. איז מובן אז דאס איז געווען בשייכות מיט דער עיסה ברכה מצויה בעיסה.

איז בעת ער לערנט וועגן א נס וואס איז פארבונדן מיט אמו, פארשטייט אויך דער בן חמש למקרא, און ווען הי לערנס א נס דעט איז קאנעקטעד וויט אמו, אז ס'איז די שייכות מיט הדלקת נר שבת, זעענדיג ווי די מוטער טוט עס יעדן ערב שבת. דער רבי איז עסקינג א קוועשן לכאורה, איטס נאט סא. און הגם אז הדלקת נרות איז שייך נישט נאר צו אמו נאר אויך צו אזעלעכע וואס זענען פאר דער חתונה, ווי דערקלערט ווייטער, די שיחה וואס בעיסט אן אין די ענד איז א ווערי דיפרענט די שיחה איז אין די טו לעסט פאראגראפס ווערי ביג בולד לעטערס דעט נעווער העפענס אין אלמאסט נעווער העפענס אין ליקוטי שיחות די רבי סעט טו דו איט די רבי סטארטעד אן תשרי תשל"ה די רבי סטארטעד אבאט נר שבת קודש פאר צ'ילדרען און די שיחה איז דיס די רבי סעט ווי גאנע לערן פערדער דעט איווען ליטל צ'ילדערן אר צינדינג ליכט סאו וויי איז איט קאנעקטעד טו אמו די רבי סעט איז עס אבער נישט טו מיט טום און נישט אלעמאל אבאוט הדלקת נר

און רבקה איז געווען ענליך צו שרה, דער רבי דאזענט סעי ע נס, רבי סעס געווען ענליך, שי וואס סימילער טו שרה, ווי מען געפינט עס אין מדרש, וויבאלד אז אין פשטות געפינט זיך אין פסוק אן אנדייט בלויז אויף די דריי זאכן, עס סעס האהלה, און שרה און אמו, דעטס איט. בלייבט נאך די שאלה, סאו ווי האט ביוטיפול ענסערט, נאו ווי האוו אנאדער שאלה לעפט. פון וואנעט איז געדרונגען אז די ליכט האבן געברענט אזוי לאנג, מערב שבת לערב שבת, א סייד קוועשן. אוקיי רשי סעס דעט איט וואס א נס ביקוז נרות שאוס אן די מאדער ענד איטס מערב שבת לערב שבת האו דו יו נאו דעט מערב שבת אפילו ווען זיי וואלטן געברענט א גאנצן מעת לעת וכיוצא איז עס זיכער א נס גדול אבער וואט העפענד איף יצחק איז גאנע סי דעט די קענדלס אר בורנינג פון פריידעי איבנינג טיל מוצאי שבת דיד יו עווער סי א קענדל בורנינג פאר טווענטי פאר האורס, וואט דאז רשי האב טו טעיק אין פשוטו של מקרא מערב שבת לערב שבת? ווערי גוד, איטס ווי ווי דאן אבאוט לעיטער. די נרות שבת קודש, די רבי איז גאנע עסק די קוועסטשן וויי איז רשי טשעינדזשינג די סדר, וואט איז יוזינג די פירסט וואן נרות שבת קודש, נרות שבת קודש איז ווי אנלי ניו אבאוט איט א וויק לעיטער.

אמו שאוס אן שבת קענדלס וואט דאז רשי ברינג די פירסט טינג שבת קענדלס וויי איז טרענספארמינג יו סעד יורסעלף די אהלה שאוס אן די קלאוד די מדרש גאוס אקארדינג טו די סדר און יו טרענספארם איט יו טשעינדזש איט פראם די מדרש און פראם די פסוק אלסא דאזענט מעיק עני סענס אקעי לכאורה לפי זה ווערט אבער נאך מער נישט פארשטאנדיג אקארדינג טו רבי סעס אקארדינג טו וואט איי דזשאסט לערנד ביוטיפול איי נאו וואט רשי באדערט און איטס ביוטיפול איט ווארקס עוועריטינג ביוטיפול באט די קשיא איז אנבעליוועבל די סדר אין פירוש רשי נר דולק מערב שבת לערב שבת ברכה מצויה בעיסה וענן קשור על האהל וואס נישט בלויז איז דאס בהיפך פון זייער סדר אין מדרש איטס טאטאלי די אפאזיט אין מדרש נאר אויך פארקערט פון דעם סדר ווי זיי זיינען מרומז אין פסוק רשי יו טעל מי דעט באדערס יו האהלה שרה אמו סאו גאו אקארדינג טו די סדר האהלה שרה אמו ווי פריער דערקלערט האהלה איז ענן קשור ענן קשור שרה איז ברכה מצויה בעיסה אמו איז נר דולק וכולו וואטס גוינג אן היר די רבי וואנטס אין די אין די אין די בראקעטס רבי וואנטס טו ענסער דער בשער דער קענט ענטפערן מען קען נישט זאגן אז דער סדר אין רשי איז בהתאם מיטן סדר ווי די דריי זאכן האבן פאסירט ביי רבקה מייבי ווי גאנע סעי דעט דיס איז די ארדער איז די חומש שטעלט מיט אקעי האהלה ענן קשור שרה גאוס אן די דאו און אמו גאוס אן די נרות באט רשי סעס יו האב טו גא אקארדינג טו די סדר האו איט וואס קענט בי וואי ווארום אננעמענדיג אפילו לעטס עקסעפט דעט אז זי איז געקומען ערב שבת פארנאכטן צום אלעמערסטן האט זי געצונדן ליכט, לעטס סעי דעט שי קעים פריידעי אפטערנון ענד די פירסט טינג שי דיד וואס פוטינג אן קענדלס וואט יו מענשענד ביפאר, איז אבער פשוט אז דער נס פון נר דלוק מערב שבת לערב שבת האט געקענט געזען ווערן נאך דעם זען פון ענן קשור. עז סון עז שי קעים אינטו די האוז די ענן קעים דאן ענד ווען דיד הי סי די מופת דעט איטס עקזעקטלי לייק היז מאדער מערב שבת לערב שבת נעקסט פריידעי יעט, סאו איטס נאט אקארדינג טו די סדר ארדער, סאו וואס די סדר די בעסט סדר איז?

רעמעמבער יו עסקט יע היר איט איז האט דאך דאך האט דאך רשי געדארפט אנהייבן לויטן סדר ווי אין פסוק און אין מדרש מיט ענן קשור על האוהל דער ערשטער נס וואס האט פאסירט ביי רבקה'ס אריינקומען אין אוהל די רבי סעס די פירסט נס דעט העפענד ווען שי קעם אין און דערנאך ברכה מצויה בעיסה שי ווענט טו בעיק און א נס וואס האט זיך אנגעזען באלד באלד אין איר התעסקות מיט דער עיסה, ווען שי ווענט טו בעיק, און דער ערשט דערנאך דער נס פון נר דולק מערב שבת לערב שבת, וואס מען האט געזען בשלימותו ערשט ביים צווייטן ערב שבת, סאו איטס נאט אקארדינג טו די מדרש. א מדרש ווי איז עס ביי סדר? עכ ז האט זיך געליאנט.

איז דער ביאור אין דעם, וויבאלד אז דער ענין פון האהלה שרה אמו האט געבראכט דעם ויקח את רבקה לאישה, ווי סעד דעט דיס מעיד די דיסיזשען דעט איטס היז ווייף, ווייל דורך דעם האט עס זיך ארויסגעוויזן אז זי איז גלייך צו שרה אמו, דיס שאוד הים דעט הי איז לייק היז מאדער, איז דאך פארשטאנדיג אז לכל הראש ובעיקר איז דא נוגע דער פארגלייך אינעם פרט פון צדקות וכו'. סימפל ענסער, יצחק וואנטעד טו סי די ניסים, באט הי וואנטעד טו סי אלסא צדקות, ווער דו יו סי, די רבי איז גאנא גיוו איט א סדר מלמטה מלמעלה למטה. מלמעלה למטה די פירסט טינג וואט הי סאו הי סאו דעט שי איז פוטינג אן קענדלס און שי איז פוטינג אן קענדלס ענד איט בערנס מערב שבת לערב שבת דעטס וואט רשי יוזד דיס די פירסט טינג די פאר ברענג ראשע צום ערשטן דעם נס פון נר דולק מערב שבת לערב שבת דאס הייסט א נס אין א מצווה איטס נאט סתם א נס איטס א נס דעט שי דיד א מצווה וואס זי האט געטון וואס דערביי ווערט ארויסגעבראכט

מיט א מצוה, ווערי געשמאק, נאו ווי סי די סדר וואט רש"י איז ברינגינג, וואט קאמס די טערד טינג? די טערד טינג איז איווען לאוער דען דיס, און ערשט דערנאך א נס אין א זאך וואס איז שוין אויסער פון אירע פעולות, ענן קשור על האוהל, נישט אין א מצוה, און אויך נישט אין א פעולה וואס זי האט געטאן. איט קוד בי דעט די דעט די די ענן קעם דאן בעפאר, קוד בי דעט די ענן קעם דאן סתם אזוי, קוד בי דעט יצחק דזשאסט אינישיעטעד, אינאוועיטעד מנחה,

לעוועלס אוו מופלאים וואן הייער דען די אדער טרי לעוועלס אוו פלא וויבאלד אז ויקח את רבקה וגומר איז געווען ערשט נאך דעם ווי ער האט ביי איר געזען נר דולק מערב שבת לערב שבת דיס מייק די דעסיזן דעט הי קוד מערי הער הי דידנט מערי הער יעט הי בראט הער אינטו די האוז אנד ווען וואס די דעסיזן נעקסט פריידעי ווען הי סאו דעט די קענדלס אר בערנינג פאר א וויק ווי גערעדט פריער זעט מען דערפון אז די הנהגה פון רבקה'ן איז געווען צו צינדן נרות שבת קודש אויך פאר דער חתונה

ויוגד לאברהם דעט דעט מלכה אלסא העד רבקה וואס בארן סאו ווי העוו טו וועיט טרי יארס שי שוד געט מעריד ענד הי בראט הער ביי טרי יארס אולד אברהם יצחק וואס בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה סאו דער רבי סעס שי וואס שי וואס א יונג גירל שי וואס נאט מחויב אין נאטינג ויתירה מזו איווען מאר דאס איז געווען אן ענין וסימן עיקרי צו מברר זיין אז הרי היא שרה אמו און צו מאכן זיין ויקח לאישה דיס דעט שי איז פוטינג אן קענדלס און איטס בערנינג פאר א האול וויק או, א ליטל גירל אוו טרי יערס אולד דעט נאט מחויב במצוות, דיס וואס די אינדיקעישאן דעט איטס היז ווייף. און בפרט אז דא איז דאך נישט געווען דער פאל וואס אין וואס אן איר ליכט צינדן וואלט קיין שבת ליכט נישט געברענט אין שטוב. ביוטיפול. וואי דיד שי פוט אן קענדלס? איף איי וואלט סעיד דעט נאבאדי פוט אן קענדלס, פיין, סאו שי וואנטעד טו העוו שבת קענדלס. באט אברהם אבינו פוט אן קענדלס, אברהם אבינו קיים כל התורה כולו עד שלא ניתנה, סאו הי פוט אן שבת קענדלס, עספעשלי אפטער שרה פעסט אוועי, דעי ניד קענדלס אין די הויז, סאו די הלכה איז אז די האזבענד די מען העז טו לייט, וויי דיד שי לייט די קענדלס? ביקאוז שי וואנטעד טו דו איט איווען בעפאר פאר די חתונה, און איווען דער וואס קענדלס אין די הויז, שי סטיל דיד איט. ווארום אברהם אבינו האט דאך מקיים געווען כל התורה כולו אויך די מצוות דרבנן, ווי רש"י ברענגט עס אראפ, אין פרשת תולדות און דער דין איז אז אויב די פרוי בענטשט נישט קיין ליכט בערב שבת איזה טעם שיהיה ברוך השם דער דער שי איז אין דער האספיטל שי העד א בייבי נישט שי דאזנט פוט אן ליכט דארף דאס טון דער מאן סאו די האזבענד העז טו דו איט דארף מען דאך אננעמען אז פון זינט שרה איז נפטר געווארן האט אברהם ויצחק געצונדן ליכט יעדער ערב שבת דער רבי פוט יצחק אין א פארענטעסיס עסקד א פיו פיפל וויי דיד הי פוט יצחק אין א פארענטעסיס ביקאוז דער קוד בי איף יצחק וואלט ליב מיט אברהם

רייט נאר זי האט אליין געצונדן ליכט כאטש זי איז דעמאלט געווען א קטנה בת ג' שנים דערפון האט מען א קלארע הוראה אנבעליוועבל דערפון האט מען א קלארע הוראה בהתאם צו דעם וואס מען האט שוין פיל מאל גערעדט דער רבי דער רבי ספוק א האול תשרי אבאוט איט און דיס איז קאנטיניועשן דער וואס כ' חשון און כ' חשון און שבת פרשת חיי שרה דערפון האט מען א קלארע הוראה בהתאם צו דעם וואס מען האט שוין פיל מאל גערעדט אז נישט נאר בנות מצוה פאר די חתונה דארפן בענטשן ערב שבת, נאר אז אויך קליינע מיידלעך, אנהייבנדיג פון דריי יאר אלט, דען דער רבי לעיטער אן איוון טשעינדזש איט א ליטל ביט טו לעס דען טרי יערס אלד, עס סון עס דעי אנדערסטענד וואט איז קענדלס, ענד סאם קידס סטארט טאקינג ביי טו, טו ענד א העלף, און דעי אנדערסטענד, סאו דעי פוטינג אן קענדלס, נאר אזוי. עס, עס סון עס דעי קוד סעי די ברכה, יא, דעי קוד פאלאו יו, דעי, דעי ספיק. נאר אז אויך קליינע מיידלעך אנהייבנדיג פון דרײַ יאר אלט וואס זענען נאך נישט מחויב במצוות, אויב זיי זענען שוין שייך צו פארשטיין, היר איז די קי, אויב זיי זענען שייך צו פארשטיין די באדייטונג פון הדלקת נר שבת, דארף מען זיי מחנך זיין, ס'א מצוה אן די פאטער טו בי מחנך, אין די מצוה פון הדלקת נר שבת קודש, אויך דאן ווען אין הויז איז דא די מוטער, דער איז קענדלס רבקה פוט איט אן איווען דער וואס קענדלס דער אדער אנדערע וואס צינדט ליכט אלס מצווה ועושה אז אבער איז מחויב דערין על פי דין איווען א מאדער איז דער וואס איז מצווה על פי שולחן ערוך טו פוט אן שי שוד אלסאו פוט אן הגם אז רבקה איז דאן דער רבי עסקט א ביוטיפול קוועסטשן האו קוד יו קאמפער רבקה טו אס ביי 3 יערס אולד לוק וואט שי דיד וויט אליעזר און לוק וואט דער רבי ברינגס פרוף דעט יו דידנט מערי הער They said, let's call Rivka and she has to decide if she wants to go. And the Gemara learns out from it,

ווי מען זעט עס קלאר פון די פאסירונגען מיט אליעזר'ן וואס האט מדייק געווען אין אירע מעשים און דערפאר טאקע האט זיך האט זיך געפאדערט איר דעת דעי העד טו עסק ער איף שי וואנטס טו געט מעריד איר צושטימונג צום שידוך און ביז ווי רש"י זאגט פריער ווי לערנד דעט אלרעדי ביפאר אז מען לערנט דערפון ארויס אז אין משיאין אשה סתם א גדולה אלא מיט דעתה. וויבאלד אבער זי איז נאך פארט געווען נישט מער ווי דריי יאר אלט, אסאך צייט פאר בת מצוה, האט זי דאך ע"פ דין תורה געהאט נאך דעם דין פון א קטנה. די רבי ענסערס ווערי סימפל, שי וואס טאקע ספעשל, שי העד טאקע עווריטינג וואס וואס ווערי אינטרעסטינג ווי עסק ער טו געט מעריד, שי וואנטס טו געט מעריד, וואט איז ער דין?

דיס וואס די פרוף טו יצחק דעט איטס היז ווייף ענד שי פוט איט אן ביפאר שי גאט מעריד טו יצחק נאו דער רבי סעס אין אות זיין נאך אן ענין נפלא זעט מען אין דעם ווי געזאגט האט דאך געוויס אברהם אבינו אליין געצונדן ליכט יעדער ערב שבת ווי סעד דעט אברהם פוט אן די קענדלס קאז דיס איז די הלכה און די תורה איז מעיד אז ער איז געווען בא בימים וה' ברך את אברהם בכל און דאס מיינט דאך זיכער אויך אדער בכל שכן אין רוחניות אברהם אבינו וואס נאט א צ'יילד דען וואס אלרעדי וואס אלרעדי א אולד מען

טרי יער אולד איטס אמעיזינג וואט דער רבי סעס א פלא וואט ווי סי אין רש"י אדער בכל שכן אין רוחניות פון דעסטוועגן איז אין זיין ווי אין יצחק'ס הדלקה נישט געווען דער ענין נפלא פון נר דולק מערב שבת לערב שבת ווי דאס איז געווען ביים ליכט צינדן פון שרה און דערנאך ביי רבקה'ן ווען זי האט אנגעהויבן צינדן ליכט ווען? צו דריי יאר אלט און דא זעט מען דעם געוואלדיגן כח וואס ליגט אין דער מצוה פון הדלקת הנרות, היר ווי סי די גרעיט פאוער דעט איז אין די ליטעל טשיילדס פוטינג אן די קענדלס, אפילו פון גאר קליינע דריי יאריגע אידישע מיידלעך פרום טרי יער אולד גירלס, וואס יעדע אידישע טאכטער ווערט אנגערופן וואט דו ווי קאל דעם, בת שרה, רבקה, רחל ולאה, אז דורך אירער הדלקת הנר ווערט באלויכטן דאס גאנצע הויז במשך פון א גאנצע וואך ביז דעם קומענדיגן שבת ערב שבת ווען א ווען א טשיילד אוו טרי יערס אולד איז פוטינג אן קענדלס אין די האוז סאו די לייט איז גאוינג אן מערב שבת לערב שבת ווער דו ווי סי איט סאו דער רבי'ס גאנא ענסער איט דער אונטערשיד איז אין דעם דערס אנלי וואן דיפרענס וואס די נרות וואס שרה און רבקה האבן געצונדן האט זייער ליכטיגקייט גע'פועל'ט און באלויכטן באופן נראה די גשמיות פון שטוב איט וואס לייט איט וואס ליט פאר א האול וויק וויבאלד דער גשמיות'דיגער נר האט בדרך נס געברענט מער ער וואס ממש ליד פון ערב שבת לערב שבת אבער ווי פנימי זיין יום ווען מיר לוקט דאט ווי די א ליטל דיפער ווי דיפער אייס וואט ווי סי איז דאס אזוי ביי יעדער רב וואס בענשט ליכט א גאם אז ביי איינע בוסו זעט מען דאס נישט ביי איינע בוסו רייסי דאט טו אויס פאר אויס ליידער אפטער די ליטל שייט פודער די קענט דאס עטס אויף ווארום ווי באלט אז מיין סאב איז א סימן און אנשטן איז קעך לבונים מיין סאב איז מיין סאימויס איז א סימן לבונים ולבונות אט יעדער רב וואס איז באסור ריב קרח ולייע דעם כח אז די מצוה ליכטיגקייט פון איר שבת ליכט זאל פועל זיין אויף דער גאנצער וואך אין רוחניות ענינים, איט העס א השפעה אן די האול וויק דעט איט ברינגס אין לייט, איט ברינגס אין א האוז דעט העס לייט, איט ברינגס אין א אידישע הויז, איט ברינגס א דיפרענט לעוול אוו האוז אין דיס האוז איווען איף די קענדלס אר בערנינג אנלי פאר טו פייוו האורס.

זאגן זיי לייק וואט דיד איט סעי דערביי אז דאס איז הבל שאין בו חטא דעטס וואט דער רבי שטערן רעדט הבל שאין בו חטא פון תינוקות של בית רבן דווקא דערפון איז פארשטאנדיג בנוגע די מעלה פון דער הדלקה וואס ס'איז א יד שאין בו חטא דווקא נאו ווי סעי אלסא דעט א ליטל טשיילד די סעים עז עז הבל שאין בו חטא בתורה סעים טינג עז שי טעיקס הער הענד ענד שי פוטס אן די קענדל שי מעיקס א ברכה סאו איטס די סעים טינג דער רבי סעז באט דאזענט מעיק סענס ביקאוז נאובאדי ספיקס אבאוט איט ווי ספיק די גמרא און עווערבאדי ווען דעי ספאוק אבאוט ביקאוז אבאוט לערנינג תורה דעט די ווארלד איז סטענדינג ביקאוז אוו הבל שאין בו חטא על פי זה אבער צריך עיון די אויבן דערמאנטע מעלה איז דאך ביי אלע מצוות ועניונים וואס קטן וקטנה טוען מצד חינוך וויי אר דעי טעלינג מי אנלי ביי תורה העז טו בי ביי עווריטינג ולא אישתמיט בספרים מבאר זיין וואס ס'איי די רבי סעד איי דידנט פיינד איט עני ספר שוד סעי דעט איטס אלסא ביי לייטינג די קענדלס דעט איטס די סעים טינג נאו הי סעז די רבי איז גאנע ענסער איט דער טעם וואס דווקא נאו די רבי איז גאנע סעי וויי דווקא ביי הבל און דער רבי איז מחדש דעט איווען ביי לייטינג די קענדלס איז א ווערי ספעשל ענין דעט די טשיילד לייטינג די קענדל איז דולק ברוחניות בפנימיות מערב שבת לערב שבת דער טעם וואס דווקא די נרות פון שרה ורבקה און אזוי אויך די נרות פון אלע זייערע טעכטער אלע אידישע פרויען און מיידלעך אין אלע צייטן האבן געברענט מערב שבת לערב שבת און נישט די נרות פון אברהם און בני ישראל בכלל אנלי דווקא פון דיז ליטל גירלס איז פארשטיי פון די פון די מאדערס און און די ליטל קידס איז פארשטאנדיק פון דעם מאמר רז"ל אז דער ענין פון דעם מאן באשטייט אין דעם וואס ער איז מביא חיטין נאר אין ברענגען זיי אין שטוב אריין די גמרא טעלס אס אין ווער די גמרא אין די גמרא אין יבמות טעלס אס דעט די ווארק פון א האסבענד א מען און די ווארק פון די ווייב א מען העז טו גא ווארק הי העז טו געט מאני הי העז טו ברענג חיטין הי העז טו ברענג איט אינטו די האוז וואט העפענס וויט דעט יו קענט פיד די קידס וויט דעט יו קענט איט איט פאר הים שי קען דו דעט שי העז טו דו די ווארק שי העז טו גריינד איט שי העז טו מעיק די דאו שי העז טו בעיק איט שי העז טו מעיק פוד פראם איט און די ארבעט פון דער פרוי פון עזר כנגדו איז צו פארוואנדלען די חיטים אין א מאכל ראוי לאדם דאס הייסט, דער אויבערשטער האט איינגעשטעלט די טבע פון וועלט אין א אופן אז איש דרכו לכבוש, דער אויבערשטער סעט די ווארלד דעט א מען העז טו גא ענד קאנקער, צו דער צו דעראבערן די זאכן פון דער דרויסנדיגער וועלט העז טו גא אוטסייד ענד כובש און ברענג און זיי אריינברענגען אין זיין הויז, הי העז טו ברענג איט אינטו די האוז. קעגן די פרוי איז אדרבה, דוד המלך סעז כל כבודה בת מלך פנימה, שי העז טו בי אין די האוז, שי דאזנט האו טו גאו אראונד, דעריבער אלס די עקרת הבית איז איר אויפגאבע דווקא פנימה, אינעווייניג, אין די האוז, אין הויז, צו מתקן זיין און איבערמאכן אט די אריינגעבראכטע זאכן אז זיי זאלן זיין ראוי לאדם, ביז צו ראוי כביכול לאדם העליון, די ווייף אין די האוז טעיקס די טינגס דעט די האזבענד ברינגס אין, און שי מעיקס איט ראוי טו איט, שי טעיקס די וויט און שי מעיקס איט ראוי טו איט,

מער ווי על פי טבע דאס איז נישט זיין עבודה די עבודה פון אברהם און עבודה פון די מען איז נאט די איידיע אוו די אוו דיס דעי העוו טו בי קאנקערינג ברינגינג פון אוטסייד ברינגינג אין דוקא בנות שרה ורבקה און נאך זיי אלע בנות שרה ורבקה טיל טודיי אלע אידישע טעכטער וואס דער אויבערשטער האט זיי געגעבן דעם תפקיד און די שליחות דעי העוו טו בי דילינג אין די צורכי הבית און אויפצוטון אויך אין די גשמיות'דיקע ענינים פון שטוב דעי העוו טו דו די גשמיות ענד די רוחניות, האבן זיי די שליחות און דעם כח דעי העוו די שליחות און די פאוער צו באווירקן און באלייכטן מיט זייערע נרות, דעי קוד העוו אן עפעקט אין דער האוז, די גאנצע שטוב, ענד ווען? במשך פון דער גאנצער צייט, ביקאוז מערב שבת לערב שבת, דען שי לייטס נו קענדלס, ענד דען אגען נעקסט וויק נו קענדלס, אז אין משך פון אלע וואכן טעג, אין אלל די וויק דעיס, זעט מען, ווען יו גיוו א גוד לוק מיט יור, מיט יור דיעפ אייז, מיט מיט פנימיות ענינים, מיט רוחניות, אז דאס איז א שטוב וואס בת שרה ורבקה האט אין איר אנגעצונדן א נר שבת, יו קאם אינטו א האוז, יו סי רייט אוועי, יו סי עווריטינג אין די האוז דעט איטס א ספעשל אידישע דזשואיש האום.

דעט רשי איז ברינגינג די פירסט טינג מצוה, דען סאמטינג וויט וויט הער פ, מצוה נר, דען פעולה שי איז נידינג, דען שי קאמס אינטו די האוז, וויטאוט הער פעולה דעט די ענן קעים דאון. נאו דער רבי איז גאנא עקספלעין איט פנימיות הענינים ביוטיפול. מפרשים זאגן, דער רבי ברינגס דאון דער חזקוני, דער ריבא, גור אריה, דער אבן עזרא, באר מים חיים, זיי אלע עקספלעין וואט איז די טרי מופתים, די טרי ניסים דעט העפענס, וואט איז די קאנעקשאן וויט וויט אס וויט טודעי. מפרשים זאגן אז די דריי עניינים וואס רשי ברענגט נר דולק מערב שבת לערב שבת, ברכה מצויה בעיסה,

נדה, טהרת המשפחה און הדלקת הנר, דעטס ראשי תיבות אוו חנה. ווער דו ווי סי איט? דער רבי סעיס דורך אפהיטן די מצוה פון הדלקת הנר, ווען יו, ווען יו, ווען יו קערפול וויט פוטינג די, די שבת ליכט, איוון ביי א טו טרי יער אולד, איז נר דולק מערב שבת לערב שבת. זהירות אין מצוות חלה, נאו די רבי איז קאנעקטינג איט וויט חלה, יו סי? די זהירות אין מצוות חלה, פועלט עס זאל זיין ברכה מצויה בעיסה, דיס ברינגס איט, עס שוד בי א בלעסינג אין די, אין די דאו.

יא, שי קוד דזשאסט דיסטערב אין די מידל מעיבי, און דען, און דען, און דען ווען קאמס די טערד טינג אבאוט די ענד אוו טהרת המשפחה, ווען שי געטס מעריד, דעטס וואט רשי ברענגס אין פנימיות העניינים, די סדר איז איז טשעינדזשינג די סדר פון די מדרש, און די סדר דעט איז לערנינג איט אוט פרום חומש, דעט די אוהל העז טו בי ענן קשור ענד הי סעיס נר דלוק, עס סטארטס מיט נר דלוק. בהתאם צום סדר הזמן פון די דריי מצוות, די אקארדינג טו כראנאלאדזשיקל טיים, האט רשי אויסגעשטעלט דעם סדר פון די דריי זאכן וואס זענען אפהענגיק פון די דריי מצוות, באלד ווי די מיידעלע קומט צום גיל החינוך, שי קאמס טו טו ענד א העלף, טרי יערס אולד, הייבט זי אן אויף די מצוה פון הדלקת הנר, נר דולק מערב שבת לערב שבת, שפעטער ווען זי ווערט עלטער, לעיטער ווען שי ביקאמס אולדער, זי הייבט אן צו העלפן אין שטוב, אין שטוב ארבעט, און זי איז אוי און זי אויך עוסקת בעיסה, דען דעי סי די ברכה מצויה בעיסה, און נאך שפעטער מאטש לעיטער, בעת זי האט חתונה, איז זי דעמאלט מקיים די מצוה, מצוות נידה טהרת המשפחה דעט איז ענן קשור על האוהל נאו דער רבי איז קאמינג עז סעד ביפאר דעטס א ווערי אינטרעסטינג טינג טו ביג סאטש ביג לעדערס אנד באולד אנד עווריטינג דער רבי וואנטס טו עמפעסייז אנד ליסן טו די ווארדס פון דעם אלעם איז פארשטאנדיג וואט ווי דזשאסט לערנט די טרי פלאות דעט ווי לערן אין רש"י אנד די סדר איז רש"י איז דואינג איט און עווריטינג מיט די גודל הזכות די גרעיט מעריט וואס איז דא אין דער השתדלות